בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף ט ו, הייבן מיר אן דף ט ו עמוד א' אויבן, אמר ריש לקיש משום בר קפרא, איז אזוי, איידער מען הייבט היינט אן די סוגיא, עמער נאכאמאל איבערחזר'ן בקצרה וואס מען האט שוין געזעהן ביז יעצט, קודם כל האמער געהאט די משנה, רבי חנינא סגן הכהנים און רבי עקיבא האבן ביידע עדות געזאגט אז אין בית המקדש פלעג מען פארברענען זאכן וואס זענען געווען טמא מיט א שוואכערע טומאה, צוזאמען מיט זאכן וואס זענען געווען טמא מיט א שטערקערע טומאה, אפילו די שוואכערע טומא'דיגע זאכן זענען מער טמא געווארן, האט מען עס נאך אלץ געטון, ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט דא דער איסור פון משמרת תרומותי, דאס אז מ'טאר נישט מטמא זיין קדשים, דאס איז דווקא קדשים וואס איז טהור, אבער אזא סארט קדשים וואס איז סיי ווי סיי טמא, איז אפילו מ'מאכט עס מער טמא איז נישט קיין פראבלעם. שפעטער האט מען געהאט א ר' מאיר און א ר' יוסי, וואס ר' מאיר האט געזאגט אין די משנה, אז פון דא איז א ראיה, פון ווי פונקט האט מען געזען נעכטן ס'ווענדט זיך צו ס'איז א ראיה פון רבי חנינא סגן הכהנים אליין, צו ס'איז א ראיה פון א צווייטע פלאץ, אבער על כל פנים רבי מאיר האט א ראיה געברענגט אז מען מעג אויך פארברענען ערב פסח טמא'דיגע תרומה צוזאמען מיט טהור'יגע תרומה, פארשטייט זיך ווען ס'איז חמץ, און רבי יוסי האט זיך געקריגט אויף דעם און געזאגט ס'איז נישט קיין ראיה, מען טאר נישט פארברענען די צוויי צוזאמען. יעצט איידער מען גייט דא ממשיך זיין אין די היינטיגע סוגיא, דארף מען נאכאמאל פארשטיין וואס איז בעצם די יסוד דא פון אונזער סוגיא, וואס איז בכלל די צושטעל, צו דאס וואס איז געווען אין בית המקדש, צו דאס וואס מען מעג פארברענען טמא'נע חמץ צוזאמען מיט טהור'ע חמץ, פון וואס רעדט מען דא בעצם? איז פשט איז בעצם אזוי, ס'איז דא קודם כל דארף מען פארשטיין אז די נקודה צו מען מעג פארברענען א זאך וואס איז סיי ווי סיי טמא, ווענדט זיך בעצם וויאזוי מען קוקט אן די זאך, וואס טייטש אזוי? מען קען זאגן, וואס איז פשט אז מען מעג טאקע נעמען א זאך וואס איז א שלישי לטומאה און עס מאכן א שני לטומאה צו א ראשון לטומאה, וואס איז פשט פון דעם? טאמער מען טאר נישט נעמען עפעס און עס טמא מאכן, איז פארוואס עפעס דארט זאל מען יא מעגן? איז קען מען עס אנקוקן לומדיש? און מען קען עס אויך אנקוקן בעל הבית'יש, מען קען עס אנקוקן לומדיש און זאגן, ווייל דא איז נישט קיין פראבלעם, ס'טייטש די גאנצע איסור וואס די תורה זאגט מען טאר נישט עפעס מטמא זיין, איז נאר א זאך וואס איז טהור, א זאך וואס איז טמא מעג מען יא מטמא זיין. פון די צווייטע זייט אבער, קען מען עס אויך אנקוקן בעל הבית'יש, מען קען זאגן אז די נקודה איז אז אז דו קענסט עס סיי ווי סיי נישט עסן, נישט אלץ ווייל ס'איז טמא, אז מען קען עס טעכניש נישט עסן, מעגסטו עס מטמא זיין, ווייל די גאנצע פראבלעם פון עס מטמא זיין איז אז ס'עט זיין טמא עסט נישט קענען עסן, אז דו קענסט עס סיי ווי סיי נישט עסן, גייט מיר אן, זיי עס מטמא. אזוי קען מען עס אויך אנקוקן. און במילא קומט אויס ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה וויאזוי מ'קוקט דא אן די זאך, וואס איז די פראבלעם בעצם צו מטמא זיין עפעס מיט א הארבערע טומאה, און פארוואס טאקע מ'מעג יא. און במילא לאמיר טאקע דא צוטיילן די זאך, וואסערע סארט פראבלעמען קען זיין מיט א מאכל, צו פארשטיין צו אזא סארט מאכל עט מען קענען מטמא זיין צו נישט, איז אזוי, קודם כל איז דא אזא זאך וואס טייטש טומאה, נאכדעם איז דא א צווייטע זאך וואס טייטש איסור, טייטש ביידע סארט זאכן סיי א טומאה און סיי א איסור איז מונע פון א מענטש צו עסן א מאכל. א מאכל וואס איז טמא טאר מען נישט עסן, און א מאכל וואס איז אסור טאר מען נישט עסן. ס'איז צוויי אנדערע זאכן, טומאה איז איין סארט זאך, איסור איז א צווייטע סארט זאך, אבער ביידע טאר מען נישט עסן. חוץ פון דעם איז אויך דא א דאורייסא'דיגע טומאה, ס'דא א זאך א דרבנן'דיגע טומאה, וואס איז א שוואכערע סארט טומאה, ס'איז דא דאורייסא'דיגע איסורים, ס'איז דא דרבנן'דיגע איסורים, און אויך איז דא טעכנישע איסורים, דאס טייטש ס'איז דא אזא סארט מאכל וואס מ'קען זאגן טעכניש קענסטו עס נישט עסן, און במילא אפשר ביי דעם וואלט אויך געווען א סברא צו זאגן אז דו קענסט עס טעכניש נישט עסן, מעגסט עס שוין מטמא זיין. אויך איז דא אזא סארט מאכל וואס ס'האט נישט קיין שייכות טעכניש צו נישט, מ'גייט עס מער נישט עסן, איך ווייס פאר א פאקט אז מ'גייט עס מער נישט עסן, איז ביי דעם איז אויך דא א סברה אפשר מ'זאל עס מעגן מטמא זיין צו נישט, איז די אלע זאכן וועט מען היינט זעהן די סברות לכאן און לכאן צו פארשטיין טאקע וואס איז פשט דא ביי אונז אין סוגיא. איז לאמיר נאכאמאל איבערחזר'ן איין מהלך האמיר שוין נעכטן געזעהן וויאזוי צו מפרש זיין די משנה, די גמרא האט געזאגט, נימא קסבר ר' מאיר, מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן, דמדאורייתא טהור מעליא, ומאי מדבריהם מדברי ר' חנינא סגן הכהנים, דאס איז בעצם די ערשטע מהלך מסביר צו זיין אונזער משנה, וואס האט ר' חנינא סגן הכהנים מיט ר' עקיבא געזאגט, און וואס האט זיך ר' מאיר אפגעלערנט פון דעם, און וואס קריגט זיך ר' יוסי אויף ר' מאיר, און ווי מען האט נעכטן געזען, די גמרא האט איינגעזעצט אז דאס וואס ר' חנינא סגן הכהנים האט געזאגט אז מען מעג נעמען א מאכל וואס איז א שלישי און עס מאכן פאר א שני, רעדט זיך אז דער מאכל איז געווען א שלישי א דרבנן'דיגע שלישי, נישט קיין דאורייתא'דיגע שלישי, און פון דעסוועגן זעט מען אז ר' חנינא סגן הכהנים זאגט אונז אז דו מעגסט נעמען דעם מאכל און עס מאכן פאר א שני, טאקע א דרבנן'דיגע שני, אבער מעגסט עס מאכן פאר א שני, אפילו ס'איז נאר געווען א דרבנן'דיגע שלישי, און במילא האט ר' מאיר א ראיה געברענגט פון דא אז די זעלבע זאך, טהור'ע תרומה ערב פסח אין די זעקסטע שעה וואס טייטש א שעה פאר חצות, וואס א שעה פאר חצות איז אויך א דרבנן'דיגע פראבלעם צו עסן פון די תרומה, ווייל א שעה פאר חצות טאר מען שוין נישט עסן, איז דאך עס ממש גלייך צו דאס וואס איז טמא מדרבנן מיט א שלישי לטומאה דרבנן, איז אזוי ווי א שלישי לטומאה דרבנן מעג מען מאכן א שני, און די זעלבע זאך די תרומה וואס א שעה פאר חצות איז אויך א דרבנן'דיגע פראבלעם, מעג איך עס מטמא זיין צוזאמען מיט טמא'נע תרומה אזוי ווי מען מעג דארט, אזוי האלט ר' מאיר, מה שאין כן ר' יוסי, האט מען נעכטן מסביר געווען, ר' יוסי קריגט זיך אויף די גאנצע זאך, און ר' יוסי זאגט וואס א חילוק דרבנן צו נישט. רבי יוסי זאגט דאס וואס רבי חנינא סגן הכהנים האט געזאגט אז מען מעג נעמען א שלישי דאס מאכן פאר א שני איז ווייל ווי נישט ווי דארט רעדט זיך פון טומאה דא רעדט זיך פון אן איסור און ממילא זאגט רבי יוסי די היתר צו נעמען א זאך וואס איז טמא און עס מאכן מער טמא האט נישט קיין שייכות צו דו מעגסט עס עסן צו דו טארסט עס נישט עסן ס'איז דא א איסור אויף דעם נישט קיין איסור ס'האט צוטון מיט דאס אז ס'איז טמא, נאכדעם וואס עפעס איז שוין טמא, אפילו נאר א דרבנן'דיגע טומאה, אבער די ווארט טמא דא אויף דעם, דעמאלטס קענסטו עס מאכן מער טמא, מה שאין כן א שעה פאר חצות, און לאו דווקא א שעה פאר חצות, נאר נאך חצות אליין אויכעט, די תרומה טהורה איז דאך נישט טמא, עסן טאר מען עס נישט, ס'איז דא א דרבנן'דיגע פראבלעם ביז חצות, נאך חצות איז דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם, אבער א טומאה'דיגע פראבלעם איז דא נישט דא, און ממילא זאגט ר' יוסי דו טארסט דאס נישט מטמא זיין אויף קיין שום אופן, ווייל די איינציגסטע וועג דו מעגסט עפעס מטמא זיין, איז נאר טאמער ס'איז דא עפעס לפחות עפעס א טעמע און א נאמען אויף דעם, צו א דרבנן'דיגע טומאה צו א דאורייתא'דיגע טומאה אבער ס'דארף הייסן טמא, דא ביי אונז חמץ ערב פסח הייסט נישט טמא, טאר מען דאס אינגאנצן נישט מטמא זיין. אזוי האט מען נעכטן מפרש געווען די מחלוקת פון ר' מאיר ר' יוסי, וואס איז געווען די ראיה וואס ר' מאיר האט געברענגט פון ר' חנינא סגן הכהנים, און פארוואס ר' יוסי זאגט דאס איז נישט קיין ראיה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר ריש לקיש משום בר קפרא, ריש לקיש לערנט אנדערש די גאנצע סוגיא, זאגט ריש לקיש, מען מוז נישט איינזעצן דווקא טאקע אזוי ווי מ'האט נעכטן, נעכטן האט מען דאך געמוזט זאגן אז רבי חנינא סגן הכהנים רעדט אז די שלישי איז א דרבנן'דיגע טומאה און דערפאר איז א ראיה אויף חמץ, פארוואס? ווייל חמץ א שעה פאר חצות איז פונקט ווי א שלישי דרבנן אזוי אזוי האט ר' מאיר געלערנט, זאגט ריש לקיש ניין, מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא, זאגט ריש לקיש אוואדע, די ציור פון רבי חנינא סגן הכהנים רעדט זיך ביי דאורייתא'דיגע טומאות נישט ביי דרבנן'דיגע טומאות, ומאי מדבריהם מדברי ר' לעזער ור' שיע און ממילא זאגט ריש לקיש, אוואדע איז טאקע נישט דא קיין שום ראיה פון די ציור פון ר' חנינא סגן הכהנים צו אונזער סוגיא דא צו מען מעג מטמא זיין תרומה ערב פסח א שעה פאר חצות, פארוואס? ווייל דארט רעדט זיך דאורייתא'ס, איז אוואדע ווען עפעס איז טמא מיט א שלישי דטומאה דאורייתא מעג מען עס מאכן א שני, אבער ווער זאגט קענסט יעצט נעמען א זאך וואס איז אסור אלס דו טארסט עס נישט עסן ס'איז ערב פסח און דו מעגסט עס מטמא זיין כל שכן נישט א שעה פאר חצות, איי אויב אזוי וואס זאגט ר' מאיר? ר' מאיר זאגט דאך מדבריהם למדנו, מ'קען זיך ארויסלערנען פון זייער ווערטער לכאורה גייט ער דאך ארויף אויף ר' חנינא סגן הכהנים, זאגט אויף דעם ריש לקיש ניין, מדבריהם וואס ר' מאיר רעדט דא פון זיי קען מען ארויסלערנען, פון ווי לערנט ר' מאיר ארויס זיין דין אז מען מעג מטמא זיין תרומה ערב פסח, ער לערנט עס ארויס פון ר' לעזער און ר' שיע, ווי מ'וועט שוין זעהן וועלכע ר' לעזער און ר' שיע, און ממילא האט עס טאקע נישט קיין שייכות מיט ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא. איי טאקע וואס עפעס אויב אזוי ברענגט בכלל אונזער משנה אראפ ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא, נאר ווי מען וועט באלד זעהן אז ר' יוסי וואס קריגט זיך אויף ר' מאיר, ער האט געמיינט אז ר' מאיר ברענגט א ראיה פון דארט און דערפאר ברענגט מען עס דא אראפ. זאגט יעצט די גמרא, הי רב שיע, וועלכע רב לעזער וועלכע רב שיע פון וואס רעדט מען דא? אילימא הא רב שיע דתנן, עסטו וועלן זאגן די רב שיע פון די משנה, די משנה זאגט אין תרומות, חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה, טאמער א מענטש האט א פאס פון תרומה און ס'ווערט א ספק טומאה, ס'טייטש א טמא'נע מענטש איז אריין איך ווייס נישט צו ער האט עס צוגערירט צו נישט, רב לעזער אומר אם היתה מונחת במקום התורפה, יניחנה במקום המוצנע, ואם היתה מגולה יכסנה, זאגט רבי אליעזר, אפילו טאקע די תרומה איז יעצט א ספק טומאה, דארף מען נאך אלץ אויפפאסן זאל נישט ווערן וודאי טמא, ס'טייטש מען דארף עס צודעקן, מען דארף עס באהאלטן, מען דארף זיכער מאכן זאל נישט ווערן טמא, פארוואס? ווייל ס'שטייט אין פסוק, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, וואס פון דא לערנט מען ארויס אז מען דארף טאקע אויפפאסן אויף תרומה, און ממילא דרשנ'ט רבי אליעזר תרומותי איז א לשון רבים, מען דארף אויפפאסן אויף צוויי מיני תרומות, סיי תרומה וואס איז טהור דארף מען אויפפאסן זאל נישט טמא ווערן, און סיי תרומה וואס איז ספק טמא דארף מען אויך אויפפאסן זאל נישט זיכער טמא ווערן זאל נישט ווערן וודאי טמא, פאר דעם זאגט ר' אליעזר מען דארף אויפפאסן אויף דעם, ר' יהושע אומר, ר' יהושע זאגט פונקט פארקערט, אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה, ואם היתה מכוסה יגלנה, פארקערט מען מעג אויפדעקן די תרומה, מען קען גורם זיין זאל ממש ווערן טמא פארוואס ווייל נאכדעם וואס ס'איז שוין ספק טמא איז נישט דא קיין שום חיוב אויפצופאסן אויף דעם, ער לערנט משמרת תרומותי דרשנ'ט ער כאילו שטייט משמרת תרומתי, נאר איין סארט תרומה דארף מען אויפפאסן אויף דעם, תרומה וואס איז טהור, אבער תרומה וואס איז ספק טמא דארף מען שוין נישט אויפפאסן אויף דעם, דאס איז דער ר' יהושע, און במילא וואלט מען געקענט אפשר זאגן אז רבי מאיר לערנט ארויס פון דער ר' יהושע, אז אזוי ווי ר' יהושע זאגט דא אז מען דארף מער נישט אויפפאסן אויף דער תרומה פארוואס טאקע? לכאורה די נקודה איז ווייל היות וואס דער תרומה איז סיי ווי סיי ספק טמא, און במילא קען מען עס סיי ווי סיי נישט עסן, און אז מען קען עס סיי ווי סיי נישט עסן, קענסטו שוין אינגאנצן מטמא זיין, און במילא ביי אונז אויך, דער תרומה ערב פסח וואס קען סיי ווי סיי נישט עסן, א שעה פאר חצות קענסט דאך עס נישט עסן די חכמים לאזן שוין נישט עסן, איז לערנט ר' מאיר ארויס אז א שעה פאר חצות מעגסט עס שוין מטמא זיין, אבער אויף דעם זאגט די גמרא וואס א ראיה, מי דמי, התם גרמא בעלמא הכא בידיים, דארט סך הכל זאגט ר' יהושע אז מען מעג עס אויפדעקן, מען מעג לאזן עפעס א צווייטע זאך זאל עס מטמא זיין אבער עס שטייט נישט נערגעץ אז ר' יהושע לאזט עס מטמא זיין בידיים, דא זאגט ר' מאיר קלאר ביי אונזער משנה מעגסט נעמען די תרומה ערב פסח און עס מטמא זיין בידיים, און במילא קען נישט זיין פון די ר' יהושע רעדט ר' מאיר, נאר וואס דען זאגט די גמרא וועלכע ר' יהושע רעדט ר' מאיר? אלא הא ר' יהושע דתנן, דער ר' יהושע וואס שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות אזוי, חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, ותחתונה חולין טמאין, ס'איז דא דא א ציור, וואס ס'איז דא א פאס פון תרומה וואס האט זיך צובראכן אין א גת, גת דאס איז א פלאץ וואס מען צוקוועטשט טרויבן, וואס איז געווען צוויי שטאק אויפן גת, אויבן אויפן גת האט מען געקוועטשט די טרויבן, און אונטן די טרויבן די זאפט וואס איז ארויסגערינען פון טרויבן די וויין איז אראפגערינען אונטן, יעצט דא ביי דעם ציור פון די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז אונטן איז דא א פארזאמלונג וואס טייטש אז עס איז אראפגערינען אסאך זאפט ס'איז דא אונטן א גאנצע צאמקומעניש פון טמא'נע חולין'דיגע וויין וואס טייטש מ'האט שוין אויסגעקוועטשט טרויבן און אונטן האט זיך צאמגענומען אסאך וויין און דארט ליגט יעצט איז אלעס טמא און ס'איז אלעס חולין. וואס איז יעצט געשען אויף די אויבערשטע שטאק? אויף די אויבערשטע שטאק האט זיך יעצט צובראכן א פאס פון תרומה. וואס איז די פראבלעם דא? די פראבלעם איז, טאמער די תרומה גייט יעצט אראפפאלן אונטן, גייט די גאנצע וויין וואס ליגט יעצט אונטן גייט נישט קענען אריינלייגן אין מויל. פארוואס? ווייל יעצט קען מען עס טרינקען. א זר וואס איז נישט מקפיד אויף טהרות, אפילו א טמא'נע זר, קען טרינקען פון די וויין. ס'איז חולין, ס'איז טמא טאקע אבער ס'איז חולין. יעדער מעג עס טרינקען. טאמער אביסל תרומה עט זיך אריינמישן דארט, תרומה ווערט נישט בטל, עט די תרומה זיך אויסמישן מיט די גאנצע חולין, א זר עט עס מער נישט קענען טרינקען, א כהן עט עס אויך מער נישט קענען טרינקען, ווייל ס'איז טמא, און במילא די גאנצע זאך עט גיין לאיבוד. וואס איז יעצט אבער די שאלה? די שאלה איז אזוי, דער מענטש קען מונע זיין אז די תרומה זאל נישט אראפפאלן אונטן, אבער אויף צוויי אופנים קען ער עס מונע זיין. די ערשטע אופן וואס ער קען עס מונע זיין איז ער קען נעמען א כלי וואס ער האט דארט ליגט אים דארט ממש ביי די האנט א כלי א טמא'נע כלי וואס מיט די כלי קען ער שנעל צאמנעמען די אלע תרומה וואס האט זיך אויסגעגאסן דארט אויבן שנעל עס אריינכאפן אין די כלי און אזוי וועט ער גורם זיין עס זאל נישט אראפרינען אונטן נאר וואס געשענט ווען ער טוט דאס ער איז מטמא די תרומה יעצט בידיים ווייל ער האט יעצט א טמא'נע כלי און די תרומה וואס ביז יעצט איז טהור גייט אריינרינען אין זיין כלי יעצט און ס'גייט טמא ווערן, דאס איז איין אופן וואס ער קען דא ראטעווען די מצב, א צווייטע אופן וואס ער קען טון איז, ער האט אין שטוב צו ווייט אוועק ליגט אים א טהור'ע כלי, אבער טאמער ער וועט גיין לויפן ברענגען די טהור'ע כלי, וואס וועט געשען? די תרומה פון אויבן גייט אראפרינען, און במילא די גאנצע וויין פון אונטן גייט ווערן אויס, מ'עט עס מער נישט קענען טרינקען, מ'עט גארנישט קענען טון מיט דעם, אבער וואס? אפשר העט ער נאך קענען ראטעווען אביסל פון די תרומה וואס איז אויבן אין דעם טהור'ע כלי, העט ער האבן אביסל תרומה געראטעוועט, שטייט אזוי אין די משנה, מודה רב לעזער ורב שיע, שאם יוכל להציל ממנה רביעית בטהרה, יציל. יעדער איז מודה אז טאמער ער קען נאך אניאגן צו גיין ברענגען א טהור'ע כלי, און שנעל צאמנעמען אביסל פון דער תרומה וואס איז האט זיך דא אויסגעגאסן אויבן, וואס טייטש אביסל? א רביעית, טאמער ער קען נאך ראטעווען א רביעית, איז יעדער מודה, ס'גייט מיר נישט אן אז דער גאנצער וויין אונטן גייט לאיבוד, ס'גייט מיר גארנישט אן. אז דו קענסט ראטעווען אביסל תרומה זאל נישט טמא ווערן, אוודאי דארף מען דאס טון, ווייל ס'דא א מצוה אויפצופאסן אז תרומה זאל נישט טמא ווערן. נאר וואס, ווען איז די מחלוקת? ואם לאו, טאמער ער קען נישט אניאגן, עס טייטש אפילו ער וועט גייען טרעפן די טהור'ע כלי וועט ער נישט קענען ראטעווען קיין טראפ תרומה דא, און במילא האט ער דא צוויי ברירות, אדער שטייט ער אין די זייט, און ער לאזט די גאנצע תרומה אראפרינען און במילא גייט אלעס לאיבוד, די תרומה וועט טמא ווערן, די חולין אונטן וועט מען נישט קענען טרינקען, דאס איז איין ברירה, אדער נעמט ער א טמא'נע כלי, ער, שנעל, הייבט אויף די גאנצע תרומה פון אויבן, ער איז עס מטמא בידיים אבער לפחות ראטעוועט ער די חולין וואס ליגט אונטן, די תרומה גייט סיי ווי סיי טמא ווערן, שאלה איז צו בידיים צו ער דארף שטיין אין די זייט און גארנישט טון, איז רבי לעזער אומר רבי לעזער זאגט תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד, רבי לעזער זאגט דו טו גארנישט דו טארסט נישט מטמא זיין בידיים, מילא זאל די גאנצע תרומה אראפלויפן אונטן, טאקע מעט גארנישט קענען טרינקען. ר' שיע אומר אף יטמאנה ביד, ר' שיע האלט אז היות וואס די תרומה גייט סיי ווי סיי טמא ווערן, סגייט סיי ווי סיי אראפרינען דא אונטן אין די טמא'נע חולין, און נאר וואס טאמער סוועט אראפרינען עסט עס שוין גארנישט בלייבן, עסט בלייבן אן גארנישט די חולין עסט נישט קענען טרינקען, די תרומה וועט טמא ווערן איז לפחות נעם די טמא'נע כלי און ראטעווע לפחות אז די חולין וואס ליגט דא אונטן זאל נישט קאלע ווערן, און ממילא אז ר' שיע זאגט דא אז מען מעג דאס טון, דאס זאגט ר' מאיר איז א ראיה צו אונז ערב פסח אז מען מעג מטמא זיין תרומה, פארוואס? ווייל פון די רב שיע זעהט מען דאך אז רב שיע זאגט דו מעגסט מטמא זיין תרומה אפילו די תרומה איז נישט דא בעצם קיין שום פראבלעם דא מיט די תרומה ס'איז טהור'ע תרומה נאר וואס פארוואס לאזט רב מאיר מטמא זיין די תרומה ווייל רב מאיר קוקט עס אן טעכניש רב מאיר זאגט באלד גייט די גאנצע תרומה סיי ווי סיי טמא ווערן ס'גייט סיי ווי סיי אראפרינען און ממילא לפחות ראטעווע דאס וואס ליגט אונטן און ממילא זאגט רב מאיר די זעלבע זאך דא די תרומה ערב פסח גייסטו סיי ווי סיי פארברענען פארוואס ווייל ס'איז די חמץ? קומט אויס אז ר' מאיר לערנט ארויס ממש א בעל הבתישע סברה אז ס'האט נישט קיין שייכות אז ס'איז דא א איסור דרבנן, דאס האט נישט מיט איסור דרבנן, די פריערדיגע סברה, די פריערדיגע וועג וואס מ'האט מסביר געווען די משנה די ערשטע וועג איז געווען אז ר' מאיר האט עס ארויסגעלערנט פון ר' חנינא סגן הכהנים אז א זאך וואס האט אויף דעם א איסור דרבנן מעג מען שוין מטמא זיין אזוי ווי מ'מעג נעמען א שלישי דרבנן און דאס מאכן פאר א שני, און די זעלבע זאך א שעה פאר חצות איז אויך דא א איסור דרבנן צו עסן די חמץ מעג מען עס אויך מטמא זיין, לויט די יעצטיגע וועג ווי ריש לקיש איז מסביר האט עס נישט קיין שייכות מיט א איסור דרבנן ס'איז אלעס טעכניש, א זאך וואס מען גייט נישט עסן, וואס מען קען נישט עסן, וואס גייט סיי ווי סיי גיין לאיבוד, מעג מען מטמא זיין אזוי ווי מען זעט דא, און במילא זאגט ר' מאיר ביי אונז אויכעט, און לויט די וועג לויט די וועג פון ריש לקיש איז די זעלבע היתר דא אפילו א שעה פאר חצות אפילו צוויי שעה פאר חצות אפילו דריי שעה פאר חצות און פיר שעה פאר חצות, אזא סארט תרומה וואס גייט גיין לאיבוד פארוואס ווייל קיינער גייט עס מער נישט עסן, און במילא מען גייט עס סיי ווי סיי פארברענען, איך ווייס איך גיי עס פארברענען, איז אזא סארט תרומה מעג מען מטמא זיין, און דאס לערנט ר' מאיר ארויס פון די רבש י. איי זאגט די גמרא אי הכי האי מדבריהם, מדבריו מיבעי ליה שטימט דאך נישט די לשון, ווייל ר' מאיר זאגט דאס קען מען ארויס לערנען מדבריהם פון זייער ווערטער, טאמער לערנטס ארויס דא דא פון דא איז משמע לערנטס נאר ארויס פון רבש י, איז דאך פון זיינע ווערטער פון ר' יהושע'ס ווערטער, נאר וואס דען זאגט די גמרא הכי קאמר, ממחלוקתן של ר' אליעזר ור' יהושע למדנו, וואס טייטש היות וואס ר' אליעזר און ר' יהושע קריגן זיך דא, און ווי רש"י רעדט דא אויס אז ווי רבי אליעזר און רבי יהושע קריגן זיך ביי טומאה וטהרה איז אלעמאל די הלכה ווי רבי יהושע, ממילא פון די מחלוקת קען מען זען אז היות ס'איז די הלכה איז רבי שועה, אז טאקע די הלכה איז רבי שועה אז וואס אז אזוי ווי דארט מעג מען מטמא זיין תרומה בידיים פארוואס ווייל ס'גייט סיי ווי סיי לאיבוד, איז דא מעג מען אויכעט מטמא זיין די תרומה ערב פסח ווייל מ'גייט עס סיי ווי סיי פארברענען, זאגט די גמרא דייקא נמי ווי איז דא טאקע דא א ראיה אין די משנה אז דאס וואס ר' מאיר זאגט מדבריהם גייט נישט ארויף אויף רבי חנינא סגן הכהנים נאר עס גייט ארויף אויף רבי אליעזר ורבי יהושע, דקתני ווייל מ'זעט דאך אין די משנה אז ר' יוסי ענטפערט דאך עפעס צוריק צו ר' מאיר, ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' מאיר און ער זאגט ס'איז נישט קיין ראיה, און ר' יוסי זאגט דארט מודה ר' אליעזר ור' יהושע, אז ר' יהושע און ר' אליעזר זענען ביידע מודה אז ס'איז נישט אזוי, על כל פנים שמע מינה איז א ראיה אז מ'רעדט דא טאקע פון ר' אליעזר ור' יהושע וואס טאקע זאגט ר' יוסי צוריק צו ר' מאיר, פארוואס האלט טאקע ר' יוסי אז ס'איז נישט קיין ראיה, וועט מען באלד זען אין די גמרא, זאגט די גמרא ווייטער וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא, און מאי מדבריהם, מדברי ר' אליעזר ור' יהושע, זעהן מיר ער האט אויך אזוי געלערנט אז ר' חנינא סגן הכהנים מען רעדט זיך טאקע ביי דאורייתא'ס, און דאס וואס ר' מאיר זאגט מדבריהם, נישט פשט ער האט עס ארויסגעלערנט פון ר' חנינא סגן הכהנים, אזוי ווי מען האט געזאגט אין די ערשטע מהלך, נאר אזוי ווי ריש לקיש האט געלערנט אז ער האט עס ארויסגעלערנט פון ר' יהושע אז אזוי ווי מען מעג מטמא זיין תרומה וואס גייט גיין סיי ווי סיי לאיבוד, די זעלבע זאך מעג מען אויך מטמא זיין תרומה ערב פסח וואס מען גייט סיי ווי סיי פארברענען. פרעגט אבער די גמרא, איתיביה רבא לרב נחמן, פרעגט רבא פון רב נחמן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא און אין די ברייתא גייט מען זעהן וואס מען האט שוין בעצם אויסגערעדט אז ר' יוסי האט דאס נישט געוואוסט ווייל ר' יוסי אין די משנה האט געהאט א שקלא וטריא מיט ר' מאיר ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' מאיר און אזוי ווי אונז האבן אויסגעשמועסט ווי קומט בעצם לויט ריש לקיש אריין די גאנצע ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא טאמער רבי מאיר האט עס נישט ארויסגעלערנט פון זייער ווערטער ווי קומען זיי אריין, און אונז האבן מיר אויסגעשמועסט אז די נקודה איז ווייל רבי יוסי האט געמיינט אז רבי מאיר האט עס פון דארט ארויסגעלערנט, יעצט דא ביי אונז אין די ברייתא גייט מען טאקע זען אז רבי יוסי ענטפערט צו רבי מאיר כאילו רבי מאיר וואלט ווען טאקע ארויסגעלערנט זיין דין פון רבי חנינא סגן הכהנים און רבי עקיבא, שטייט אין די ברייתא אזוי, אמר רבי יוסי, אז רבי יוסי האט געזאגט צו רבי מאיר, אין הנידון דומה לראיה, דו לערנסט ארויס אז מען מעג מטמא זיין תרומה ערב פסח, פון רבי חנינא סגן הכהנים און רבי עקיבא, זאג איך רבי יוסי ס'איז נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל שכשהעידו רבותינו על מה העידו, וואס איז געווען די מעשה דארט מיט רבי חנינא סגן הכהנים און רבי עקיבא? אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה? צי דו וועסט מיר זאגן אז די ראיה איז פון רבי חנינא סגן הכהנים אז מען מעג נעמען שלישי און דאס מאכן פאר א שני? דאס איז נישט קיין ראיה, פארוואס ווייל זה טמא וזה טמא, ווייל ווי נישט ווי, דער שלישי איז טמא, דער ראשון איז טמא, איז אוודאי מעג מען נעמען א טמא'נע זאך און עס מאכן מער טמא, און די זעלבע זאך אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת, זה פסול וזה טמא, און די זעלבע זאך ביי די מעשה פון ר' עקיבא, אז וואס אז א מען נעמט א שלישי'דיגע אויל און מען מאכט עס פאר א שני, דורך דעם וואס מען לייגט עס אריין א לעכט וואס איז א ראשון, אויך ווייטער מען נעמט עפעס וואס איז פסול, ס'איז א שלישי לטומאה, ביי תרומה ווערט עס גערופן פסול, דו מאכסט עס טמא דו מאכסט עס א שני, ווייטער דו נעמסט עפעס וואס איז טמא, ס'איז פסול, דו מאכסט עס מער טמא, אבער דו נעמסט נישט א טהור'ע זאך און דו מאכסט עס טמא, אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בוולד הטומאה, אונז זעמער אויך מודה אז תרומה וואס איז א שלישי לטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה מען מעג עס פארברענען צוזאמען מיט א ראשון אבל היאך נשרוף התלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרנה אבער פון ווי קען מען פון ווי נעמסטו אז מען מעג אויך נעמען א זאך וואס איז נישט טמא אדער אפילו ווי נעמסטו אז מען מעג נעמען א זאך וואס איז ספק טמא א זאך וואס איז ספק טמא מעג מען עפעס מטמא זיין קען זיין אליהו הנביא וועט קומען און זאגן אז ס'איז קיינמאל נישט געווען טמא, און כל שכן א זאך וואס איז טהור אינגאנצן, אזוי ווי די תרומה ערב פסח וואס בעצם איז עס טהור, מען טאר עס טאקע נישט עסן אבער ס'איז טהור, ווי אזוי קענסטו גיין זאגן מען מעג עס מטמא זיין? ס'איז נישט קיין פארגלייך צו די מעשה פון ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא וואס דארט רעדט זיך זאכן וואס זענען טמא און מען מאכט עס סך הכל מער טמא, אזוי זאגט ר' יוסי צו ר' מאיר, איז קודם כל בעצם פרעגט רבא פון רב נחמן נאכדעם וואס דו זעסט אז ר' יוסי פרעגט אזא סארט קשיא צו ר' מאיר, איז לכאורה א ראיה אז פון ווי האט ר' מאיר גענומען זיין דין? פון ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא, ווייל אז נישט וואס פרעגט ר' יוסי? טאמער ר' מאיר האט ארויסגעלערנט זיין דין פון ר' יהושע, וואס פרעגט ר' יוסי פון ר' חנינא איז קיינער קיינעם ר' עקיבא? איז לכאורה א ראיה צו די ערשטע וועג אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אז ניין, אז ר' מאיר האט יא ארויסגעלערנט זיין דין פון ר' חנינא איז קיינער קיינעם ר' עקיבא, איז אזוי על כל פנים דאס עמער שוין זעהן דאס די קשיא פון רבא, אבער איידער רבא פירט אויס זיין קשיא פירט ער צו די המשך פון די ברייתא אז רבי יוסי ברענגט נאך א ראיה צו זיך קעגן רבי מאיר, זאגט רבי יוסי, הפיגול והנותר והטמא, פיגול און נותר, פיגול דאס איז ווען א כהן האט א פסול'ע מחשבה בשעת ס'איז מקריב א קרבן און ס'טאר מען נישט עסן די קרבן ס'איז פיגול, נותר דאס איז יעדע קרבן וואס בלייבט לענגער ווי די צייט דארף מען עס פארברענען, און טמא, דאס איז פשוט א קרבן וואס איז טמא געווארן, איז די דין איז, אז פיגול און נותר, חוץ פון דעם וואס מען טאר עס נישט עסן, ס'איז דא א איסור אויף דעם, האבן חז"ל די רבנן האבן גוזר געווען א טומאה אויף דעם, א טומאה דרבנן אויף דעם, יעצט בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן אינן נשרפין כאחת, אז מען טאר נישט פארברענען פיגול און נותר צוזאמען מיט טמא, ווייל פיגול און נותר איז טמא מדרבנן, און טומאה איז א טומאה דאורייתא, טאר מען זיי נישט פארברענען צוזאמען, ובית הלל אומרים נשרפין כאחת, בית הלל זאגן מען מעג זיי יא פארברענען צוזאמען, און ממילא זאגט ר' יוסי, פון דא קען מען ארויסלערנען קודם כל, פון בית שמאי אליין קען מען ארויסלערנען פון דעם איז דאס אז בית שמאי לאזט נישט נעמען א זאך וואס איז טמא מדרבנן און עס פארברענען צוזאמען מיט א זאך וואס איז טמא מדאורייתא, אז כל שכן אז מען טאר נישט נעמען תרומה וואס תרומה ערב פסח טהור'ע תרומה איז אינגאנצן נישט טמא, כל שכן מען וועט עס נישט טארן מטמא זיין. און די זעלבע זאך אפילו לויט די בית הלל, וואס די בית הלל לאזט יא פארברענען פיגול און נותר צוזאמען מיט טמא, איז אויך ווייל לפחות ס'איז טמא מדרבנן, אבער גיין נעמען תרומה ערב פסח וואס איז אינגאנצן נישט טמא, נאר וואס האסט א פראבלעם דו טארסט נישט עסן איך פארשטיי, אבער טמא איז דאס נישט, זאגט ר' יוסי וויאזוי מעגסט עס גיין מטמא זיין? דאס איז א קשיא פרעגט ער דא אויף ר' מאיר, אבער על כל פנים ואי סלקא דעתך פירט רבא אויס די קשיא, טאמער דו ביסט גערעכט אז ר' מאיר מדברי ר' יהושע קאמר, אמאי מהדר ליה ר' יוסי מדר' חנינא סגן הכהנים, טאמער רבי מאיר לערנט ארויס זיין דין פון רבי יהושע אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, ווי קומט דא אריין רבי חנינא סגן הכהנים רבי עקיבא אז רבי יוסי פרעגט א שאלה פון ווי קענסטו ארויסלערנען פון דארט ער האט דאך נישט ארויסגעלערנט פון דארט? אמר ליה רב נחמן, ענטפערט רב נחמן, רבי יוסי לאו אדעתיה, רבי יוסי האט טאקע נישט פארשטאנען רבי מאיר, דהוא סבר רבי מאיר מדרבי חנינא סגן הכהנים קאמר ליה, ער האט טאקע געמיינט אז רבי מאיר האט ארויסגעלערנט זיין דין פון רבי חנינא סגן הכהנים, ואמר ליה, און אויף דעם זאגט ר' מאיר צו ר' יוסי ניין האסט א טעות, אנא מדר' יהושע קאמינא, מיין מקור איז פון ר' יהושע, ואמר ליה, און אויף דעם זאגט ר' יוסי נאכדעם וואס ר' מאיר האט אויפגעקלערט ר' יוסי אז זיין מקור איז פון ר' יהושע, איז ר' יוסי נאכאלץ נישט צופרידן, און ר' יוסי זאגט ואפילו לר' יהושע נמי אינה היא המידה, אפילו לויט ר' יהושע פון ר' יהושע קען מען אויך נישט ארויסלערנען פארוואס דהא מודה ר' אליעזר ור' יהושע ששורף זו בפני עצמה וזו בפני עצמה, ווייל אפילו רבי אליעזר און רבי יהושע וועלן אויך מודה זיין אז ביי אונז טאר מען נישט מטמא זיין די תרומה ערב פסח. איי פרעגט די גמרא ואמאי אינה היא המידה, מידה ומידה היא, פארוואס נישט? לכאורה די לימוד פון רבי מאיר וואס לערנט ארויס רבי יהושע איז דאך זייער א גוטע לימוד, אזוי ווי מ'זעהט אז רבי יהושע לאזט נעמען די תרומה וואס גייט דא אראפרינען און גייט טמא ווערן, זאגט ער דו מעגסט עס מטמא זיין בידיים, איז אוודאי זאל מען מעגן נעמען, די תרומה ערב פסח וואס גייט סיי ווי סיי גיין לאיבוד און עס מטמא זיין פארוואס נישט? זאגט די גמרא ניין, ווייל רבי יוסי האלט שאני התם דאיכא הפסד חולין, ווי נישט ווי דארט, די תרומה גייט טאקע סיי ווי סיי לאיבוד, אבער טאמער די תרומה גייט גיין לאיבוד ביי יענע ציור ביי די גת וואס רינט אראפ אונטן וואס גייט געשען? די גאנצע חולין אונטן גייט לאיבוד, די גאנצע וויין אונטן גייט לאיבוד, מה שאין כן ביי אונז אין די משנה וואס וועט געשען טאמער דו וועסט נישט מטמא זיין די טהור'ע תרומה צוזאמען מיט די טמא'נע תרומה, גארנישט מיט נישט, עס דארף מאכן צוויי באזונדערע פייערס אנשטאט זיי פארברענען צוזאמען, דער מענטש האט נישט קיין הפסד, און מילא דארט אפשר איז דא א ספעציעלע היתר, אבער דא אין אפשי המועד איז נישט דא די היתר מילא טאר מען נישט מטמא זיין די תרומה בידיים. מתקיף לה רבי ירמי' פרעגט זיך אבער רבי ירמי' מתניתין נמי איכא הפסד דעצים, ווייל נישט ווי מאכן צוויי פייערס אנשטאטס איינס איז אויך א הפסד, מען דארף דאך נאך האלץ, אמר ליה ההוא סבא, האט עפעס א זקן דארט געענטפערט צו רבי ירמי', להפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו, אויף א גרויסע הפסד האט מען חושש געווען, א קליינטשיגע הפסד דארט פאר אפאר העלצעלעך, דארט איז רב שיע נישט חושש, מילא קען אוודאי זיין אז ווען תרומה גייט סיי ווי סיי לאיבוד, און בנוסף צו דעם ס'גייט סיי ווי סיי לאיבוד גייט דא זיין א גרויסע הפסד, דארט אוודאי לאז איך דיר מטמא זיין די תרומה ווייל ס'גייט סיי ווי סיי טמא ווערן און בנוסף צו דעם גייסטו האבן א הפסד, אבער טאמער ס'גייט סיי ווי סיי טאקע גיין לאיבוד ווייל ס'האלט דאך ערב פסח מ'דארף עס סיי ווי סיי פארברענען, אבער פון די צווייטע זייט קיין גרויסע הפסד איז נישט דא דא, דא האב איך דיר נישט מתיר געווען צו מטמא זיין די תרומה בידיים, אזוי האט רב יוסי געלערנט, ר' מאיר, ר' מאיר קריגט זיך. ר' מאיר האלט ס'נישט האט נישט קיין שייכות יא הפסד נישט הפסד, א זאך וואס גייט גיין סיי ווי סיי לאיבוד מעג מען מתאבד זיין בידיים, פארוואס ווייל מ'קען עס סיי ווי סיי נישט עסן? אזוי לערנט ריש לקיש די מחלוקת ר' מאיר ר' יוסי, קומט אויס אז האמיר שוין געהאט צוויי מהלכים דא צו לערנען די מחלוקת פון ר' מאיר און ר' יוסי, ברענגט יעצט די גמרא א דריטע מהלך. די מהלך פון רבי יוחנן, זאגט די גמרא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, מחלוקת בשש, די גאנצע מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יוסי איז אין די זעקסטע שעה, אין די שעה פאר חצות, אבל בשבע, אבער אין די זיבעטע שעה, וואס טייטש נאך חצות, וואס נאך חצות איז דא א איסור תורה פון חמץ, איז דברי הכל שורפין, איז יעדער מודה מען מעג פארברענען תרומה טהורה צוזאמען מיט תרומה טמאה, אפילו רבי יוסי איז אויך מודה דערצו, וואס דא בעצם זאגט רבי יוחנן אנדערש פון די ערשטע וועג וואס אונז האבן געזען, און אנדערש פון ריש לקיש, ווייל אין די ערשטע וועג האמיר דאך געזען אז לויט רבי מאיר מעג מען מטמא זיין די תרומה א שעה פאר חצות, פארדעם טאקע נישט אבער א שעה פאר חצות מעג מען, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז דא א איסור דרבנן, מה שאין כן רבי יוסי לויט די ערשטע וועג האמיר געזען טאר מען קיינמאל נישט פארברענען תרומה טהורה צוזאמען מיט תרומה טמאה, פארוואס? ווייל כדי צו מאכן עפעס מער טמא דארף עס קודם כל זיין טמא, א זאך וואס האט סך הכל א איסור אויף דעם הייסט נישט טמא, מילא רבי יוסי האלט אז ס'איז נישט דא קיין שום אופן וואס מען מעג מטמא זיין תרומה טהורה. לויט ריש לקיש האמיר געזען אז ר' מאיר לערנט אז נישט נאר א שעה פאר חצות מעג מען, נאר א צוויי שעה דריי שעה פיר שעה פינף שעה אויכעט פארדעם מעג מען, פארוואס? ווייל יעדע סארט תרומה וואס גייט סיי ווי סיי גיין לאיבוד מעג מען שוין מטמא זיין. מה שאין כן רבי יוסי קריגט אויך אויף דעם, רבי יוחנן זאגט דא א נייע יסוד אינגאנצן, זאגט רבי יוחנן אז יעדע סארט זאך וואס האט אויף דעם אן איסור דאורייתא, לאו דווקא א טומאה דאורייתא, אן איסור דאורייתא, איז דאס פונקט ווי טומאה, און במילא איז שוין נישט דא קיין שום פראבלעם דאס מטמא צו זיין, ווייל אויב די תורה זאגט אז מען טאר דאס נישט עסן, קענסט עס שוין מטמא זיין, און יעדער איז מודה דערצו, סיי רבי מאיר סיי רבי יוסי, און דערפאר נאך חצות זאגט יעדער איינער אז היות וואס די חמץ איז אסור מן התורה קענסט עס נעמען און מאכן טמא, קענסט עס פארברענען צוזאמען מיט טמא'נע תרומה. ווען איז די מחלוקת פון רבי מאיר און רבי יוסי? א שעה פאר חצות, וואס דעמאלטס איז נאר דא אן איסור דרבנן, דעמאלטס איז דא א מחלוקת צו די איסור דרבנן מאכט עס אויך אזוי טמא'דיג, און ממילא אפשר יעצט מעג מען עס שוין אויך מטמא זיין צו נישט? אמר ליה רב זירא לרב אסי, האט רב זירא געזאגט צו רב אסי, נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן, ומאי מדבריהם מדברי רב חנינא סגן הכהנים? אויב אזוי וויאזוי איז מען מפרש די משנה לויט די מהלך פון רבי יוחנן? לכאורה פשט אין די משנה איז, אז רבי מאיר ברענגט א ראיה נישט פון רבי יהושע אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט נאר רבי מאיר ברענגט א ראיה פון רבי חנינא סגן הכהנים און רבי חנינא סגן הכהנים רעדט זיך טאקע ביי א דרבנן'דיגע שלישי לטומאה און במילא אז מען זעהט אז רבי חנינא סגן הכהנים לאזט נעמען א דרבנן'דיגע שלישי און עס מטמא זיין מאכן פון דעם א שני זאגט רבי מאיר פון דארט איז א ראיה אז אפילו ווען ס'איז נאר דא א דרבנן'דיגע זאך א דרבנן'דיגע איסור אויף עפעס מעג מען עס שוין מטמא זיין איז דא אויך א שעה פאר חצות זאגט ר' מאיר העט מען אויך מעגן נעמען די תרומה און עס מטמא זיין, פארוואס ווייל עס דא א דרבנן'דיגע איסור אויף דעם לכאורה דאס איז די ראיה פון ר' מאיר, אמר ליה זאגט טאקע ר' אסי צו ר' זירא אין טאקע אז דאס איז פשט לויט ר' יוחנן אין די משנה דאס איז די ראיה פון ר' מאיר וואס ר' מאיר ברענגט א ראיה פון ר' חנינא סגן הכהנים זאגט די גמרא איתמר נמי מ'האבן אזוי געלערנט אמר ר' יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן רבי חנינא סגן הכהנים רעדט זיך טאקע אז א מענטש האט א אב הטומאה דאורייתא און א ולד הטומאה דרבנן וואס טייטש א דאורייתא'דיגע ראשון און א דרבנן'דיגע שלישי און רבי מאיר ברענגט א ראיה פון דעם ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים ומחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין זעהן מיר דא קלאר רבי יוחנן זאגט אזוי לערנט אזוי פשט אין משנה אז די ראיה פון רבי מאיר איז טאקע פון רבי חנינא סגן הכהנים זאגט די גמרא יעצט די גמרא פרובירט ברענגען א ראיה צו רבי יוחנן לימא מסייע ליה פון די ברייתא וואס אונז האבן געזעהן אנפאנג די עמוד די ערשטע ווערטער פון די עמוד האבן מיר געזען רבי יוסי זאגט צו רבי מאיר, הפיגול והנותר והטמא, בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת, ובית הלל אומרים נשרפין כאחת, וואס טייטש פון דאס וואס מען זעט דא, אז דער בית הלל לאזט פארברענען פיגול, נותר און טמא צוזאמען, וואס איז פשט אז מען מעג זיי פארברענען צוזאמען, איז פשט זאגט רבי יוסי, לכאורה זאגט רבי יוסי פשט דא איז, אז היות וואס פיגול און נותר איז אסור מדאורייתא צו עסן, פאר דעם מעג מען עס מטמא זיין, מה שאין כן תרומה, א שעה פאר חצות, וואס דאס איז נישט קיין איסור דאורייתא ס'נאר א דרבנן, דאס העט מען נישט מעגן מטמא זיין, אזוי לכאורה, דאס זאגט לכאורה ר' יוסי צו ר' מאיר, איז א ראיה טאקע פון דעם אזוי ווי ר' יוחנן האט געזאגט, אז ר' יוסי איז אוודאי מודה אז ווען ס'איז דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם מעג מען אוודאי מטמא זיין, אזוי ווי טאקע חמץ נאך חצות וואס ר' יוסי איז מודה מען מעג דעמאלטס מטמא זיין, נאר וואס די שעה פאר חצות ווען ס'נאר דא א דרבנן'דיגע פראבלעם, דעמאלטס טאר מען נישט. און לכאורה דאס איז וואס ר' יוסי האט פרובירט דא א ראיה צו ברענגען א ראיה צו ר' יוחנן, זאגט די גמרא ניין, שאני התם, דאית ליה טומאה מדרבנן דתנן הפיגול והנותר מטמאין את הידים, זאגט די גמרא ניין, א ראיה פון דארט איז נישט דא, ווייל ווי נישט ווי, דארט, דער פיגול און דער נותר, חוץ פון דעם וואס איז דא טאקע א דאורייתא'דיגע פראבלעם מ'טאר עס נישט עסן, קען אוודאי זיין אז א דאורייתא'דיגע פראבלעם מיינט נישט מעגסט עס מטמא זיין, דאס אז דו טארסט עס נישט עסן מדאורייתא מיינט נאכנישט מעגסט עס מטמא זיין, קען זיין נאר א זאך וואס איז טמא מעג מען מטמא זיין, קען זיין דווקא ווייל פיגול און נותר איז דא אויף דעם א טומאה מדרבנן פארדעם מעג מען עס מטמא זיין, מיינט נאכנישט אבער למשל אז חמץ ערב פסח נאך חצות א זאך וואס איז טהור ווער זאגט אז עס מעג מטמא זיין, און ממילא פון די ווערטער פון ר' יוסי וואס ר' יוסי ברענגט א ראיה פון דא איז נאך נישט קיין ראיה אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז יעדע זאך וואס האט א דאורייתא'דיגע פראבלעם דעמאלטס איז יעדער מודה מ'מעג מטמא זיין פון דא איז נישט קיין ראיה אבער אוודאי האלט נאכאלץ רבי יוחנן אזוי א ראיה איז אבער על כל פנים נישט דא פרובירט אבער די גמרא ברענגען נאך א ראיה לימא מסייע ליה לכאורה איז דא א צווייטע ראיה שטייט אין א ברייתא הפת שעיפשה א ברויט וואס איז פארשימלט געווארן ונפסלה מלאכול לאדם און מ'קען עס ממש מער נישט עסן א מענטש קען עס נישט עסן והכלב יכול לאכלה, אבער א הונט קען עס נאך עסן, ס'טייטש אמאל האט א מענטש עס אויך געקענט עסן, ס'איז פארשימלט געווארן, יעצט א מענטש קען עס מער נישט עסן אבער א הונט קען עס זיך נאך יא עסן, איז מטמא טומאת אכלים בכביעה, קען נאך מטמא זיין טומאת אכלים ווייל די דין איז אז א מאכל וואס איז נישט ראוי פאר א מענטש איז נישט מטמא טומאת אכלים, א מאכל וואס איז נאר ראוי פאר א כלב איז אויך נישט מטמא טומאת אכלים, אבער אזא סארט מאכל וואס איז געווען אמאל ראוי פאר א מענטש, און ס'האט זיך פארשימלט, ס'איז יעצט מער נישט ראוי פאר א מענטש, טאמער א הונט קען עס אבער נאך עסן, איז עס נאך אלץ מטמא טומאת אוכלין, פירט אבער די ברייתא ווייטער אויס, ונשרפת עם הטמאה בפסח, מען מעג פארברענען די פארשימלטע ברויט צוזאמען מיט א טמא'נע מאכל פאר פסח, וואס טייטש אפילו די ברויט איז תרומה טהורה, טאמער תרומה טהורה איז פארשימלט געווארן מעג מען עס פארברענען צוזאמען מיט טמא'נע תרומה פאר פסח. יעצט די ברייתא איז זעכער ר' יוסי. פארוואס? ווייל לויט ר' מאיר מעג מען אפילו געהעריגע נישט פארשימלטע ברויט מעג מען אויך מטמא זיין ערב פסח. און ממילא זעהן מיר אז לויט ר' יוסי אז מען מעג דא מטמא זיין די פארשימלטע ברויט וואס איז פשט? פשט לכאורה איז ווייל ס'איז אזוי מין נישט ראוי א מענטש קען דאס נישט עסן מעג מען עס מטמא זיין. וואס איז דאס דומה? דאס איז דומה צו ברויט נאך חצות וואס ס'איז דא אזא מין פראבלעם מיט דעם אז ס'טייטש די איסור דאורייתא פון עסן חמץ נאך חצות איז פונקט די זעלבע זאך ווי פארשימלטע ברויט ס'איז ממש נישט ראוי למאכל אדם און ממילא לכאורה א ראיה פון דא אז רבי יוסי האלט אז א זאך וואס איז נישט ראוי למאכל אדם און די זעלבע זאך נאך חצות ערב פסח עט מען אויך מעגן מטמא זיין נאך חצות אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז נאך חצות מעג מען מטמא זיין ברויט זאגט די גמרא ניין שאני התם דעפרא בעלמא הוא דארט ווי נישט ווי די ברויט איז אזוי ווי ס'גארנישט נישט קיין מאכל אפילו ס'פארשטייט זיך מעג עס מטמא זיין ווייל ס'הייסט ממש ווי ערד ס'איז אזוי מין נישט ראוי אויף גארנישט אבער ס'איז נאכנישט קיין ראיה אז ערב פסח נאך חצות ווען ברויט איז נישט ערד, מ'טאר עס טאקע נישט עסן, ס'איז דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם דאס צו עסן, אבער מיינט נאכנישט מ'מעג עס מטמא זיין מילא א ראיה על כל פנים איז פון דא נישט דא. גייט יעצט אבער די גמרא צוריק צו ר' יוחנן, מ'דארף דאך פארשטיין די המשך המשנה אויכעט, הייבט אן די גמרא מיט דעם אי הכי מאי מודה, קודם כל זעהן מיר דאך אין די משנה ר' יוסי זאגט צו ר' מאיר נאכדעם וואס ר' מאיר ברענגט א ראיה פון ר' חנינא סגן הכהנים און ר' עקיבא אז מען מעג א שעה פאר חצות שוין אויך מטמא זיין תרומה, זאגט ר' יוסי ניין אפילו ר' אליעזר ר' יהושע זענען אויך מודה, ווי קומט אריין ר' אליעזר ר' יהושע? אי הכי מאי מודה ווער האט גערעדט דא פון ר' אליעזר ר' יהושע? לויט די מהלך איז דאך די גאנצע ראיה פון ר' מאיר פון ווי? פון ר' חנינא סגן הכהנים, ווי קומט אריין דא ר' אליעזר ר' יהושע? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר ליה ר' יוסי לר' מאיר, רבי יוסי זאגט צו רבי מאיר, אפילו לרבי יהושע דמיקל, כי מיקל בתלויה וטמאה, אבל בטהורה וטמאה לא. וואס טייטש אזוי? רבי מאיר האט א ראיה געברענגט פון רבי חנינא סגן הכהנים, און פון רבי עקיבא, אז אפילו א שעה פאר חצות מעג מען שוין מטמא זיין די תרומה. און אויף דעם רבי יוסי געפעלט נישט די ראיה. פארוואס געפעלט אים נישט די ראיה, עמיר באלד זען. אבער רבי יוסי לייגט צו נאך א קנייטש, רבי יוסי זאגט אז אפילו די רבי יהושע, ביידע רבי יהושע'ס וואס אונז האבן פריער דערמאנט, סיי די רבי יהושע פון די תרומה וואס האט זיך צובראכן אויפן גת און ס'איז אראפגערינען, און סיי די רבי יהושע וואס רבי יהושע זאגט אז אזא סארט תרומה וואס איז א ספק טמא מעג מען לאזן אויפגעדעקט, איז די ביידע רבי יהושע'ס עלן אויך מודה זיין דא אז א שעה פאר חצות טאר מען נישט מטמא זיין קיין תרומה, פארוואס? ווייל ביי די ציור פון די גת וואס ס'רינט אראפ דארט די תרומה, ס'גייט דא אראפגיין און ס'גייט סיי ווי סיי טמא ווערן, דארט האט מען דאך געשמועסט דארט איז דא א הפסד מרובה, ס'דא א גרויסע הפסד קען זיין דארט האט ער געלאזט מטמא זיין די תרומה, און די זעלבע זאך ספק'דיגע תרומה, תרומה וואס איז א ספק טומאה, דארט האבן מיר אויך געזען רבי יהושע לאט עס לאזן אויפגעדעקט, אבער ווייטער מ'איז סך הכל גורם זאל טמא ווערן, מען איז עס נישט מטמא בידיים, מה שאין כן דא, צו גיין נעמען תרומה טהורה פאר חצות, וואס בעצם איז נישט דא קיין הפסד מרובה, און דו גייסט עס מטמא זיין בידיים, עט רבי יהושע די גרויסע מיקל אויך האלטן אז דא טאר מען נישט. דאָ סך הכּל, זאָגט רב יוסי צו רב מאיר, אַז אַפֿילו דער מיקל רב יהושע װאָס איז בדרך כּלל מיקל, דאָ העט ער נישט מיקל זײַן. אָבער פֿרעגט ער די גמרא אי הכי, אמאי אינה היא המידה, מידה ומידה היא? װאָס טײַטש װי נישט װי? װאָס טוט רב יוסי מיט דער ראיה װאָס רב מאיר האָט געברענגט פֿון רב חנינא סגן הכהנים און רב עקיבא? לכאורה איז די ראיה דאָך אַ גוטע ראיה. װאָס טײַטש יעדער איז מודה נאָך חצות? מעג מען מטמא זיין די תרומה? פארוואס? ווייל נאך חצות האט מען דאך געשמועסט דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם און ממילא מעג מען עס מטמא זיין, אויב אזוי איז דאך די ראיה פון ר' חנינא סגן הכהנים און די ראיה פון רבי עקיבא איז זעהר א גוטע ראיה, ווייל דארט זעהט מען דאך אז אפילו ווען ס'איז נאר דא א דרבנן'דיגע פראבלעם א שלישי לטומאה מדרבנן מעג מען אויך מאכן א גרעסערע טומאה, מען מעג עס מאכן א שני, און במילא די זעלבע זאך זאל לכאורה זיין די תרומה א שעה פאר חצות וואס איז דא א דרבנן'דיגע פראבלעם דאס עסן, זאל מען עס אויך מעגן מטמא זיין צוזאמען מיט תרומה טמאה? ענטפערט די גמרא, אמר רבי ירמי', און מען וועט יעצט זען אין די תירץ פון די גמרא, די גמרא גייט ענטפערן אז די מחלוקת דא צווישן רבי מאיר און רבי יוסי איז גאר א מחלוקת אין די מעשה וואס איז געווען מיט רבי חנינא סגן הכהנים, וואס טייטש וואס איז טאקע געווען דארט די דין, און אזוי ווי מען וועט שוין זען און אונז וועלן אריינטייטשן דא, דאס איז דא א לאנגע רש"י דא עמוד ב' דא אונטן, אונז וועלן אריינטייטשן די גאנצע רש"י אין די סוגיא, כדי צו פארשטיין דא וואס גייט דא פאר, זאגט ר' ירמיה אזוי, הכא, דא, די מעשה פון ר' חנינא סגן הכהנים וואס אונז האבן געלערנט מיט א פשטות אז ס'רעדט זיך דא פלייש וואס איז געווען א ראשון, פלייש איז געווען א שלישי, די שלישי ווערט א שני, זאגט ר' ירמיה איז דא געווען א ספעציעלע ציור, הכא, די מעשה פון ר' חנינא סגן הכהנים רעדט זיך, בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ, און ווי רש"י איז מסביר אזוי, איין שטיקל פלייש, איז געווען טאקע א ראשון לטומאה. די אנדערע שטיקל פלייש איז פלייש וואס האט צוגערירט א משקה וואס האט צוגערירט א כלי וואס האט צוגערירט א שרץ טייטש אזוי לאמיר צונעמען וואס איז די דין פון אזא סארט שטיקל פלייש סיי מדאורייתא און סיי מדרבנן א שרץ איז א אב הטומאה דאס איז מדאורייתא איז עס א אב מדרבנן איז עס א אב הטומאה א כלי רירט צו א שרץ איז א ראשון לטומאה א משקה רירט צו די כלי איז מדאורייתא א משקה האט צוגערירט א כלי וואס איז א ראשון וואס איז די משקה די משקה איז א שני מדרבנן האט מען דאך געזען יעדע משקה וואס רירט צו א טומאה, נישט קיין חילוק וואסערע סארט טומאה זאל נאר נישט זיין, איז מדרבנן האט עס אלעמאל א דין פון א ראשון, און במילא די משקה איז מדאורייתא האט עס א דין פון א שני, מדרבנן האט עס א דין פון א ראשון. די משקה רירט יעצט צו א שטיקל פלייש. איז בעצם וועט מען יעצט זעהן איז דא א יסודות'דיגע מחלוקת צו א משקה קען בכלל מטמא זיין עפעס אנדערש מדאורייתא צו נישט, ס'דא א מחלוקת אויף דעם, ר' מאיר האלט א משקה קען נישט מטמא זיין גארנישט, ר' יוסי האלט א משקה קען יא מטמא זיין עפעס אנדערש, און במילא די משקה וואס מדאורייתא איז עס א שני און מדרבנן איז עס א ראשון האט צוגערירט א שטיקל פלייש, די פלייש לויט ר' מאיר איז אזוי, מדאורייתא לויט ר' מאיר איז די פלייש טהור אינגאנצן, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט לויט ר' מאיר קען נישט א משקה מטמא זיין א שטיקל פלייש, מדרבנן לויט ר' מאיר איז עס טאקע א שני, ווייל דער משקה וואס איז א ראשון מדרבנן האט צוגערירט דער פלייש איז דער פלייש געווארן א שני מדרבנן. דאס איז לויט ר' מאיר. לויט ר' יוסי איז דער פלייש מדאורייתא איז עס א שלישי, ווייל דער משקה איז דאך מדאורייתא א שני. דרבנן קוקן עס אן ווי א ראשון, מדאורייתא איז עס א שני. לויט ר' יוסי קען א משקה מטמא זיין עפעס אנדערש, און במילא מדאורייתא לויט ר' יוסי איז דער פלייש א שלישי, מדרבנן איז עס א שני, די זעלבע ווי ר' מאיר, קומט אויס למעשה דער שטיקל פלייש וואס מען רעדט דא, וואס מען האט עס צוזאמען מיט א ראשון פארברענט, רבי חנינא סגן הכהנים זאגט דאך, מען האט גענומען דער פלייש מען האט עס צעברענט מיט א מען האט עס פארברענט מיט א ראשון, איז דער פלייש לויט ר' מאיר וואס איז די דין אויף דער פלייש, מדאורייתא איז עס טהור אינגאנצן, מדרבנן איז עס א שני, לויט ר' יוסי וואס איז די דין מיט דער פלייש, מדאורייתא איז עס א שלישי און מדרבנן איז עס א שני, און במילא לאמיר קודם כל זען אינעווייניג, רבי מאיר לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן ורבי יוסי לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא, דאס איז א יסודות'דיגע מחלוקת, רבי מאיר האלט א משקה קען נישט מטמא זיין עפעס אנדערש נאר מדרבנן, און רבי יוסי האלט אז מדאורייתא קען עס אויך מטמא זיין עפעס אנדערש, יעצט אזוי, רש"י זאגט. אז סיי ר' מאיר און סיי ר' יוסי ביידע וועלן דארפן האלטן אז א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל מדאורייתא איז האבן מיר געזען א מחלוקת צו א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל צו נישט האבן מיר געזען אז ביי חולין האלט יעדער ס'קען נישט אבער ביי קדשים איז דא א מחלוקת צו מדאורייתא קען א מאכל מטמא זיין עפעס אנדערש צו נישט יעדער איז מודה דא אז א מאכל קען מטמא זיין א צווייטע מאכל מדאורייתא און במילא ווען מ'נעמט יעצט די שטיקל פלייש וואס מ'רעדט דא מ'פארברענט עס צוזאמען מיט א ראשון מ'לייגט עס צוזאמען מיט א ראשון איז לויט ר' מאיר וואס געשען דא לויט ר' מאיר דער פשט האסט גענומען פלייש וואס מדאורייתא איז געווען אינגאנצן טהור, ס'איז סך הכל געווען דא א דרבנן'דיגע פראבלעם אויף דעם א דרבנן'דיגע שני לטומאה, פון דעסטוועגן זעהט מען אז ר' חנינא סגן הכהנים זאגט עדות אז מען האט גענומען די פלייש, מען האט עס צוזאמגעשטעלט צוזאמען מיט א ראשון, מען האט גענומען פלייש וואס איז נאר א דרבנן'דיגע שני און מען האט עס געמאכט א דאורייתא'דיגע שני. פשט קענסט נעמען פלייש וואס האט א דרבנן'דיגע פראבלעם און מאכן פון דעם א דאורייתא'דיגע טומאה, און במילא זאגט ר' מאיר איז א ראיה אויך אז א שעה פאר חצות וואס איז סך הכל דא א דרבנן'דיגע פראבלעם צו עסן די שטיקל חמץ, צו עסן די תרומה, מעג מען אויך מטמא זיין די תרומה, ווייל די דרבנן זעהסט דאך פון ר' חנינא סגן הכהנים א דרבנן'דיגע פראבלעם איז גענוג אז זאלסט מעגן מטמא זיין, און פארדעם זאגט ר' מאיר כ'האב א ראיה פון ר' חנינא סגן הכהנים, מה שאין כן ר' יוסי לויט רבי יוסי וואס איז געווען די מעשה ביי רבי חנינא סגן הכהנים? מען האט גענומען א שטיקל פלייש, וואס מדאורייתא איז דאס געווען א שלישי, מדרבנן איז טאקע געווען א שני, אבער מדאורייתא איז דאך עס אויך געווען א שלישי, און מען האט עס גענומען, מען האט עס פארברענט צוזאמען מיט א דאורייתא'דיגע ראשון, יעצט איז עס געווארן א דאורייתא'דיגע שני, האסט גענומען א שלישי האסט עס געמאכט א שני. שכוח. דארט אוודאי קען זיין היות ס'איז געווען א דאורייתא'דיגע פראבלעם אז ס'איז געווען א שלישי מעג מען עס מטמא זיין מאכן א שני, אבער ווער זאגט אז א שעה פאר חצות וואס איז סך הכל דא א דרבנן'דיגע פראבלעם נישט קיין דאורייתא'דיגע פראבלעם, ווער זאגט דארט מעג מען מטמא זיין, און דערפאר זאגט ר' יוסי אז א שעה פאר חצות טאר מען נישט מטמא זיין קיין תרומה טהורה, ווייל כ'האב נישט קיין ראיה פון ר' חנינא סגן הכהנים.